בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף כ"ט, מ'הייבן מיר אן דף כ"ח עמוד ב' אונטן ביי די צוויי פינטלעך גופא, איז אזוי, ביז יעצט האבן מיר געזען אז עירובי תחומין דארף זיין מזון שתי סעודות, מען דארף לייגן דארט אויף וויפיל מען דארף האבן אויף צוויי סעודות, יעצט ווי אונז וועט מען זען אין די קומענדיגע בלאט, ס'מיינט נישט אז מען דארף אוועק לייגן פון די מאכל וויפיל ס'איז צוויי סעודות פון דעם מאכל אליין, למשל, טאמער איינער וועט אוועק לייגן אויף עירובי תחומין וועט ער לייגן דארט קאמפאוט, דארף ער נישט אוועק לייגן צוויי סעודות פון קאמפאוט ווייל מען עסט נישט סעודות, פון קאמפאט אליין, נאר וואס דען? סוף סעודה נארמאל עסט מען אביסל קאמפאט, איז וויפיל מען עסט ביי צוויי סעודות, דאס מיינט מזון שתי סעודות, נישט גאנצע צוויי סעודות פון דעם מאכל, און במילא גייט מען יעצט זען יעדע מאכל האט א שיעור וויפיל מען עסט נארמאל ביי א סעודה פון די מאכל, אזוי ווייסט מען וויפיל איז די מזון שתי סעודות פון יעדע מאכל, און דאס איז די גמרא יעצט דן יעדע מאכל וואס איז די שיעור. זאגט די גמרא גופא, מיר האבן געלערנט, מ'האט נעכטן געזען, אמר רב יהודה אמר רב, כשות וחזיז מערבין בהן, ומברכין עליהן בורא פרי האדמה, אז סיי דער כשות, דער האפס וואס מ'מאכט פון דעם ביר, און סיי דער חזיז, דער נישט געצייטיגטע תבואה, מעג מען עס נוצן אויף עירובי תחומין, און די ברכה אויף דעם איז א בורא פרי האדמה. פרעגט יעצט די גמרא כשות בכמה, וויפיל כשות הייסט מזון שתי סעודות? זאגט די גמרא כדאמר רב יחיאל כמלוא היד אזוי ווי רב יחיאל האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ ערגעץ כמלוא היד הכא נמי כמלוא היד די שיעור פון כשות איז כמלוא היד וויפיל סגייט אריין אין א הענט חזיז בכמה וויפיל חזיז איז מזון שתי סעודות אמר רבה בר טוביה בר יצחק אמר רב כמלוא אוזילתא דאיכרי אזויפיל ווי א בינטל ירקות וואס פויערן פלעגן עסן

אמר רבי יחיאל כמלוא היד, וויפיל סגייט אריין אין א הענט. זאגט די גמרא ווייטער, רבי ירמי' נפק לקירייתא, רבי ירמי' איז ארויס אמאל אין כפר בודק זיין זיין תבואה דארט, בעו מיניה האט מען אים געפרעגט מהו לערב בפולין לחין, צו מען מעג מאכן עירובי תחומין מיט נאסע פולין מיט נאסע בונדלעך ווען ס'איז נאך פייכט, וואס מען קען דאס יעמאלטס עסן, לא הוה בידיה האט ער נישט געוואוסט צו ענטפערן, כי אתא לבי מדרשא ווען ער קומט אין בית מדרש, אמרי ליה האט מען אים געזאגט הכי אמר רבי ינאי, אז רבי ינאי האט געזאגט מערבין בפולין לחין מען מעג מאכן עירובי תחומין מיט דעם ווייל ס'איז טאקע א מאכל, בכמה, און וויפיל איז די שיעור וויפיל איז די מזון שתי סעודות, אמר רבי יחיאל כמלוא היד וואס גייט אריין אין א האנט, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב המנונא, מערבין בתרדין חיין, מען מעג מאכן עירובי תחומין מיט רויע בארעקעס, פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי, והאמר רב חסדא סילקא חייא קטיל גברא חייא, רב חסדא האט דאך געזאגט אז רויע בארעקעס הרגעט געזונטע מענטשן, פארוואס ווייל ס'איז א סכנה צו עסן רויע בארעקעס, זאגט די גמרא ההוא בבשיל ולא בשיל, די מימרא אז ס'איז א סכנה איז נאר ווען ס'איז האלב וועגס געקאכט, אבער ווען ס'איז גאנצן געקאכט אדער ווען ס'איז רוי דעמאלטס איז עס נישט מזיק און במילא מעג מען עס נוצן פאר עירובי תחומין, איכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן אביסל אנדערש אזוי אמר רב המנונא אז רב המנונא זאגט אין מערבין בתרדין חיין מען טאר נישט נוצן די רויע בארעקעס אויף צו מאכן עירובי תחומין פארוואס ווייל דאמר רב חסדא סילקא חייא קטיל גברא חייא ווייל רב חסדא האט געזאגט אז רויע בארעקעס שאדט פאר א מענטש. זאגט די גמרא והא קא חזינן דקא אכלי ולא מייתי, מיר זעען מיר דאך מענטשן עסן דאס און זיי שטארבן נישט, זאגט די גמרא התם בבשיל ולא בשיל, דאס איז טאקע ווען ס'איז האלבוועגס געקאכט, ווייל ווען ס'איז האלבוועגס געקאכט איז עס מער נישט קיין סכנה, זאגט די גמרא אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, תבשיל של תרדין, דער תבשיל וואס מען מאכט פון די בארקעס, איז יפה ללב, איז גוט פאר די הארץ וטוב לעיניים, ס'איז גוט פאר די אויגן, וכל שכן לבני מעיים, און ס'איז נאך בעסער פארן מאגן, אמר אביי, האט אביי געזאגט והוא דיתיב אבי תפי, און דאס איז נאר טאמער ס'איז גוט געקאכט, ס'ליגט אין א טאפ, ועביד תוך תוך, און די טאפ קאכט און ס'מאכט בשעת'ן קאכן, באבלט עס און מאכט אזעלכע קולות תוך תוך, דעמאלטס ווען ס'איז גוט גוט גוט אויפגעקאכט, איז עס יפה ללב וטוב לעיניים וכל שכן לבני מעיים. זאגט די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט, הריני כבן עזאי בשוקי טבריה, רבא האט זיך אמאל אנגערופן אז ער איז אזוי ווי בן עזאי וואס בן עזאי אין שוקי טבריה איז געווען גאר א גרויסן חריף, רבא איז געווען דעמאלטס אין א גוטן צושטאנד, האט ער געזאגט איך בין זייער שארף, מען קען מיך פרעגן וואס מען וויל, אמר ליה ההוא מרבנן לרבא, האט זיך דארט איינער פון די חכמים אנגערופן צו רבא תפוחים בכמה, וויפיל עפלעך איז די שיעור אויף מזון שתי סעודות ווען מען מאכט עירובי תחומין, אמר ליה, האט רבא אים געפרעגט וכי מערבין בתפוחים, מעג מען סתם אזוי מאכן עירובי תחומין מיט עפלעך? עפל הייסט נישט קיין מאכל. און במילא טאר מען נישט מאכן עירובי תחומין מיט דעם ווייל מענטשן נארמאל עסן דאס נישט. יעצט אזוי, בעצם די מפרשים זענען מסביר אוואדע האט רבא געוואוסט ס'איז יא א מאכל, נאר האט געווארט צו הערן פונעם תלמיד פון ווי טאקע מען ווייסט אז מען מעג מאכן עירובי תחומין מיט עפלעך, פרעגט די גמרא ולא, הייסט עס דען נישט קיין מאכל עפלעך והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט מעילה כל האוכלין, אלע עסנווארג, מצטרפין לפסול את הגווייה זענען זיך מצטרף אויף טומאה גווייה, וואס טייטש אז א מענטש וויל עסן תרומה און ער עסט טמא'נע מאכלים, האבן חכמים גוזר געווען טומאה גווייה, נארמאל א מאכל קען נישט טמא מאכן א מענטש, אבער טאמער א מענטש עסט טמא'נע מאכלים איז דא א דרבנן'דיגע טומאה וואס הייסט טומאה גווייה, און די שיעור איז טאמער א מענטש עסט א האלבע פרס פון טמא'נע מאכלים ווערט ער טמא מיט די טומאה, על כל פנים שטייט דא אין די משנה אז אלע מאכלים זענען זיך מצטרף צו די חצי פרס, צו מטמא זיין א מענטש, ובמזון שתי סעודות לעירוב, די זעלבע זאך אלע מיני מאכלים זענען זיך מצטרף אויף דעם מזון שתי סעודות וואס מען לייגט אוועק אויף עירובי תחומין, און די זעלבע זאך וכביצה לטמא טומאת אוכלין, די שיעור פון מטמא זיין טומאת אוכלין איז א כביצה, ס'הייסט שוין כזית קען שוין טמא ווערן, אבער כדי א מאכל זאל מטמא זיין עפעס אנדערש, דארף עס זיין גרויס א כביצה, על כל פנים, דאס איז נישט נאר איין מאכל, נאר כל האוכלין אלע מיני עסנווארג זענען זיך מצטרף צו דעם שיעור, יעצט במילא, פארשטייט די גמרא, אז פון דא איז א קשיא אויף רבא, וואס רבא האט געזאגט, אז מען קען נישט אן עירוב מאכן מיט תפוחין, ווייל תפוחין הייסט נישט קיין מאכל, איז א קשיא פון דא, דא זעט מען אז תפוחין הייסט יא א מאכל, וואס איז די קשיא? זאגט די גמרא והאי מאי תיובתא, וואס איז די קשיא? אילימא משום דקתני כל האוכלין, שטייט דא כל האוכלין, און ממילא כל האוכלין ליגט אין דעם עפל אויכעט, והני בני אכילה נינהו, מען קען דאך עסן עפל, און במילא מוז זיין אז א עפל איז גוט אויף עירובי תחומין, זאגט אבער די גמרא דאס איז נישט קיין קשיא, ווייל והאמר רבי יוחנן, אונז האט מען דאך געזען רבי יוחנן זאגט אין למידין מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, אבי ס'איז דא עפעס א כלל אין א משנה מיינט נישט אז דאס איז די כלל ס'איז נישטא קיין יוצא מן הכלל אוודאי קען זיין א יוצא מן הכלל און ממילא שטייט דא כל האוכלין מיינט נישט דווקא עפלעך אויכעט אלא נאר זאגט די גמרא איך וועל דיר זאגן וואס די קשיא איז משום דקתני ובמזון שתי סעודות לעירוב וכביצה לטמא טומאת אוכלין ווייל די משנה איז כולל די צוויי זאכן צוזאמען סיי די ענין פון די צירוף פון מאכלים אויף מזון שתי סעודות ביי עירובי תחומין און סיי די ענין פון טומאת אוכלין און ממילא והני נמי בני טמויי טומאת אכלין נינהו, עפלעך זענען אוודאי מטמא טומאת אכלין, פארוואס ווייל ס'הייסט אוודאי א מאכל לגבי טומאה, און במילא אז מ'זעהט אז עפל איז מטמא טומאת אכלין, און דא אין די משנה זעהט מען אז די משנה לייגט אריין אין איין בינטל פאקט צוזאמען סיי די ענין פון טומאת אכלין און סיי די ענין פון עירובי תחומין, זעהט מען אז וואס איז שייך דא איז שייך דא אויך, וואס טייטש וואס הייסט א מאכל לענין טומאת אכלין עט אויך הייסן א מאכל לגבי עירובי תחומין, און במילא זעהט מען אז אן עפל איז אוודאי גוט אויף עירובי תחומין. יעצט בעצם, אונז האבן שוין געזען נעכטן אז זענען נישט גלייך, וואס טייטש, ס'איז דא אזא געוויסע מאכלים וואס זענען מטמא טומאת אכלין אבער זענען נישט גוט אויף עירובי תחומין, וועלכע סארט מאכל? אזא סארט מאכל וואס מען קען יעצט נישט עסן, וואס מען דארף עס אביסל צופיקסן כדי מען זאל עס קענען עסן, מען דארף עס צוקאכן צו צובראטן, איז עס אוודאי מטמא טומאת אכלין, אבער אויף עירובי תחומין קען מען עס נישט נוצן ווייל מען קען עס יעצט נישט עסן, איז דאס אוודאי גערעכט אז אן עפל טאמער מען וועט עס נישט קענען יעצט עסן, אפילו ס'הייסט א מאכל, אויף עירובי תחומין וועט מען נישט קענען נוצן, אבער פון דעסט וועגן, פאר דעם אז מען זאל קענען נוצן א מאכל פאר עירובי תחומין אז מען דארף עס קענען עסן, דארף עס אבער זיין א מאכל, און דאס איז די ראיה פון די גמרא אז לפחות זעט מען דא אז אן עפל הייסט א מאכל, די פראבלעם איז נישט דא, א מאכל איז עס, און במילא פארשטייט זיך אז מען קען עס עסן, קען מען עס נוצן אויף עירובי תחומין, און במילא האבן מיר טאקע א ראיה אז א עפל קען מען נוצן אויף עירובי תחומין,

גייט אויסרעכענען וואס הייסט א נתינה ווען מען געבט פאר אן עני, ס'מוז זיין א געוויסע שיעור, מען קען נישט סתם אזוי געבן מעשר עני א קליינטשיגע שיעור, ס'דארף זיין א מינימום, און וואס איז די שיעור? זאגט די ברייתא אזוי, עוכלא תבלין, טאמער איינער וויל געבן תבלין אויף מעשר עני, ספייסעס, דארף ער געבן אן עוכלא, עוכלא דאס איז א אכטל פון א לוג, וליטרא ירק, טאמער איינער וויל געבן ירקות, דארף ער געבן א גאנצע לוג, דאס איז א ליטרא, ועשרה אגוזין, טאמער איינער וויל געבן ניס, מוז ער געבן צען ניס, וחמישה אפרסקין,

אזוי ווי מ'זעט דא אין די ברייתא אז די שיעור פון אפרסקין איז פינף אפרסקין, זאל ביי עפלעך אויך זיין די שיעור פינף עפלעך, און נישט א קב, וואס א קב איז אסאך גרעסער פון פינף עפלעך, זאגט די גמרא, ניין, הני חשיבי, והני לא חשיבי, ס'דא א חילוק צווישן עפלעך און אפרסקין, אפרסקין איז חשוב'ער פון עפלעך, און במילא עסט מען ווייניגער אפרסקין ביי צוויי סעודות, און במילא אוודאי די שיעור פון אפרסקין ביי עירובי תחומין איז טאקע פֿינף אפרסקין ווייל דאס איז די שיעור פון מזון שתי סעודות, אבער עפלעך וואס איז ווייניגער חשוב עסט מען מער יעדע סעודה, און במילא עפלעך איז די שיעור גרעסער פון פֿינף, און די שיעור איז א קב אזוי ווי מען האט געזען, זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס מען האט יעצט געזען א ברייתא וואס די ברייתא רעכנט אויס די שיעורים פון מעשר עני, און נאכדעם וואס מען זעט אז ר' מנשיא בר שגובלי האט נאכגעזאגט פון רב אז די זעלבע שיעורים איז געזאגט געווארן ביי עירובי תחומין, זאגט די גמרא אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט, שרא ליה מריה זאל דער רבונו של עולם כביכול פארגעבן לרב מנשיא בר שגובלי, פאר ר' מנשיא בר שגובלי ווייל ער האט געמאכט א טעות, ער האט נישט נאכגעזאגט גוט די מימרא פון רב, אנא אמריתה ניהליה אמתניתין, והוא אמרה אברייתא, די מימרא פון רב אז וכן לעירוב אז די אלע שיעורים פון מעשר עני איז אויך די זעלבע שיעור ביי עירוב, איז קיינמאל נישט געזאגט געווארן אויף די ברייתא, און ר' מנשיא בר שגובלי האט געמאכט א טעות, נאר וואס דען ס'איז געזאגט געווארן אויף א משנה. אויף וועלכע משנה האט עס רב געזאגט? דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין פאה, בעצם אויף די זעלבע ענין וואס שטייט אין די ברייתא, וויפיל איז די שיעור פון מעשר עני וואס הייסט א נתינה? זאגט די ברייתא, אין פוחתין לעני בגורן, מען געבט נישט פאר אן עני ווייניגער מחצי קב חיטין, ווי א האלבע קב חיטין, וקב שעורין, טאמער מען וויל געבן שעורין דארף מען געבן א גאנצע קב, ר' מאיר אומר, ר' מאיר קריגט זיך און זאגט חצי קב שעורין, ביי שעורין איז אויך די שיעור א האלבע קב, וקב וחצי כוסמין, טאמער מ'וויל געבן כוסמין איז די שיעור א קב מיט א האלב, וקב גרוגרות, טאמער איינער וויל געבן גרוגרות פאר א עני וואס גרוגרות דאס איז אויסגעטריקענטע תאנים דארף מען געבן א קב, או מנה דבילה, דבילה דאס איז אויסגעטריקענטע תאנים וואס מ'האט צאמגעפרעסט צוזאמען, דארט איז די שיעור א מנה, וואס איז די חילוק צווישן א קב און א מנה, א קב דאס א נפח דאס א וואליום וויפיל פלאץ עס נעמט אויף, מנה איז א וואג, א משקל, און במילא די דרך דעמאלטס איז געווען אז ווען מ'האט געקויפט גרוגרות'ן, וואס טייטש באזונדערע אויסגעטריקענטע תאנים, האט מען עס געקויפט וויפיל פלאץ עס נעמט אויף, און ווען מען האט געקויפט דבילות פלעגט מען עס קויפן אויפן וואג, און במילא יעדע סיינס האט א באזונדערע שיעור, רבי עקיבא אומר און רבי עקיבא קריגט זיך אויף די שיעור וואס מען האט יעצט געזען א מנה דבילה, זאגט רבי עקיבא פרס, פרס דאס איז א האלבע מנה, מען דארף נישט געבן א מנה, א האלבע מנה אויך, ווייטער זאגט די משנה, וחצי לוג יין, טאמער מען וויל געבן וויין פאר א עני דארף מען געבן א האלבע לוג, רבי עקיבא אומר, רביעית, א פערטל לוג איז אויך גוט, און רביעית שמן זאגט די משנה, טאמער מ'וויל געבן אויל דארף מען געבן א פערטלדיג, רבי עקיבא אומר שמינית, נאר א אכטל לוג, ושאר כל הפירות, און אלע אנדערע פירות אמר אבא שאול זאגט אבא שאול, כדי שימכרם ויקח בהם מזון שתי סעודות, דארף עס זיין אז טאמער דער עני וויל און עס ער פארקויפט די פירות וואס מ'געבט אים, זאל ער האבן גענוג געלט צו קויפן מזון שתי סעודות, על כל פנים אויף די משנה, ואמר רב זאגט רב וכן לעירוב, אז די אלע שיעורים וואס מ'האט יעצט געזען, למשל א קב פון גרוגרות, אדער א מנה דבילה, אדער חצי לג יין, אויף די שיעורים, דאס זענען די שיעורים אויכעט פון עירובי תחומין וואס מען נוצט וואס טייטשט א שיעורים פון מזון שתי סעודות, על כל פנים, פרעגט די גמרא, ומאי אולמיה דהאי מהך, וואס עפעס האט געבאדערט דא פאר רב יוסף, אז די אייבערשטער זאל מוחל זיין פאר רב מנשיא בר שגובלי, ער האט עס געזאגט אויף א ברייתא, בעצם קומט עס אויף א משנה, וואס איז די חילוק אויף וואס רב האט עס געזאגט, בעצם רב האט סך הכל געזאגט, אז די אלע שיעורים פון מזון שתי סעודות איז אויך די שיעור סיי ביי מעשר עני און סיי ביי עירובי תחומין, די ברייתא רעכנט אויס געוויסע מאכלים, און די משנה רעכנט אויס געוויסע מאכלים, די מאכלים פון די ברייתא שטייט נישט אין די משנה, די מאכלים פון די משנה שטייט נישט אין די ברייתא, און למאי נפקא מינה אויף וועלכע רב האט עס געזאגט? זאגט די גמרא, אילימא, אז מיר וועלן זאגן אז פאר רב יוסף האט געבאדערט משום דקתני בהך תבלין, ותבלין לאו בני אכילה נינהו, ס'האט געבאדערט פאר רב יוסף אז טאמער מען זאגט אז די ווערטער פון רב, די ווערטער פון רב וכן לעירוב, אז טאמער מען זאגט דאס גייט ארויף אויפן ברייתא. אין די ברייתא איז דאך געשטאנען איינע פון די זאכן איז געשטאנען עוכלא תבלין. אז טאמער מ'וויל געבן פאר א עני תבלין דארף מען אים געבן א עוכלא, א אכטל פון א לג. און זאגט רב יוסף אז טאמער דו ווילסט מיר זאגן אויף דעם האט רב געזאגט וכן לעירוב קען נישט זיין, ווייל תבלין איז סתם אזוי נישט גוט אויף עירובי תחומין, ממילא קען נישט זיין אויף דעם האט רב געזאגט. זאגט אבער די גמרא אטו הכא מי לא קתני חיטין ושעורין ולאו בני אכילה נינהו, דא שטייט דאך אויך אין די משנה די אלע שיעורים פון חיטין און שעורין וויפיל מען דארף געבן פאר א עני, וואס חיטה און שעורה איז דאך אויך נישט גוט פאר עירובי תחומין, ווייל מען קען דאך עס נישט עסן אזוי, און במילא קען נישט זיין דאס האט געבאדערט פאר רב יוסף, אלא נאר, זאגט די גמרא, משום דקתני חצי לוג יין, די פראבלעם וואס רב יוסף האט געהאט, פארוואס מ'האט גורס געווען רב אויף די ברייתא און נישט אויף די משנה, איז ווייל רב יוסף האט מקפיד געווען אז די ווערטער פון רב וכן לעירוב זאל דווקא זיין אויפן משנה, ווייל איינע פון די זאכן וואס שטייט אין די משנה איז חצי לוג יין, אז טאמער איינער וויל געבן פאר אן עני וויין דארף מען געבן א חצי לוג, יעצט דא זאגט רב יוסף אויף דעם, דא איז געווען די עיקר חידוש ווען רב האט געזאגט וכן לעירוב פארוואס ווייל ואמר רב אונז האמיר געפונען רב האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ מערבין בשתי רביעיות של יין וואס טייטש אז בעצם נארמאל ווייסט מען וואס איז די שיעור פון וויין איבעראל א רביעית רב האט געזאגט אמאל אז כדי צו נוצן וויין אויף עירובי תחומין דארף מען צוויי רביעית'ן מזון שתי סעודות מילא דאס איז א חידוש מדבעינן כולי האי פון דעם אז רב האט געזאגט א גרעסערע שיעור ווי נארמאל שמע מינה כי אמר רב וכן לעירוב אהא מתניתין קאמר מילא זעהן מיר אז ווען רב האט געזאגט וכן לעירוב האט ער טאקע געזאגט אויף די משנה ווייל רב האט געוואלט מען זאל וויסן די חידוש אז אפילו בדרך כלל די שיעור פון וויין איז א רביעית דא לגבי עירובי תחומין איז די שיעור צוויי רביעית'ן וואס צוויי רביעית'ן דאס איז א האלבע לוג און במילא פאסט מער צו זאגן וכן בעירוב ביי די משנה וואס די משנה רעכנט אויס חצי לוג יין אויף דעם זאגט רב אז די חצי לוג יין איז אויך א שיעור ביי עירובי תחומין וואס דאס איז א חידוש שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם אז די ווערטער וכן בעירוב וואס רב האט געזאגט איז ארויף אויף די משנה און נישט אויף די ברייתא. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר פריערט געזעהן די משנה אין מעילה, כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגויה בחצי פרס, ובמזון שתי סעודות לעירוב אז אלע מיני מאכלים קען מען מצטרף זיין אויף די מזון שתי סעודות פון א עירוב. זאגט די גמרא אמר מר ובמזון שתי סעודות לעירוב סבר רב יוסף למימר, רב יוסף האט געוואלט זאגן אז עד דאיכא סעודה מהאי וסעודה מהאי, וואס טייטש וויאזוי קען מען מצטרף זיין צוויי מיני מאכלים אויף די מזון שתי סעודות אז מען נעמט איין מין מאכל און דער מאכל איז גענוג פאר איין סעודה, שפעטער דער צווייטער מין מאכל איז גענוג פאר דער צווייטער סעודה, אבער נישט פשט מען קען יעצט ברענגען א דריטער מאכל אדער א פערדער מאכל און צוזאמען מיט א פאק פון מאכלים זאגן מזון שתי סעודות, נאר יעדער מאכל דארף זיין גענוג אויף א גאנצע סעודה, אמר ליה רבה זאגט רבה ניין, ס'איז נישט אזוי, אזוי האט ר' יוסף געוואלט זאגן, אבער רבה זאגט ס'איז נישט אזוי נאר וואס דען אפילו למחצה לשליש ולרביע, אפילו א פערטל א דריטל א האלב, נישט קיין נפקא מינה טאמער צוזאמען צווישן די אלע מאכלים איז דא די מזון שתי סעודות, איז אויך גוט. זאגט די גמרא ווייטער, גופא, מיר האבן געזען אמר רב, מערבין בשתי רביעיות של יין, אז צו מאכן עירובי תחומין דארף מען האבן צוויי רביעית הלוג'ס פון וויין, וואס טייטש א רביעית מיינט א רביעית הלוג, מען דארף האבן צוויי וואס טייטש צוזאמען דארף מען האבן א האלבע לוג פון וויין צו מאכן עירובי תחומין, פרעגט די גמרא מי בעינן כולי האי דארף מען דען האבן אזא גרויסע שיעור, והא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא. זאגט די ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר האט אזוי געזאגט, יין כדי לאכול בו, טאמער איינער וויל נוצן וויין אויף עירובי תחומין, דארף ער האבן גענוג וויין וויפיל מען דארף אויף א סעודה איינצוטונקען דעם די ברויט, און דאס איז די שיעור פון וויין. חומץ, טאמער מ'וויל נוצן חומץ, כדי לטבל בו, וויפיל חומץ מען נוצט נארמאל ביי א סעודה איינצוטונקען דעם פלייש, דאס איז די מזון שתי סעודות פון חומץ. זיתים ובצלים, איז די שיעור אויך כדי לאכול בהן שתי סעודות, אויף וויפיל זיתים ובצלים מען דארף ביי א געהעריגע סעודה איינצוטונקען דעם די ברויט, דאס איז די מזון שתי סעודות. על כל פנים, די שיעור וואס מען נוצט וויין אויף איינצוטונקען ברויט נעבן א סעודה איז סאך ווייניגער ווי א האלבע לוג, מילא וויאזוי זאגט רב אז מען דארף צוויי רביעית'ן וואס דאס איז א האלבע לוג כדי צו נוצן אויף עירובי תחומין, דא זעט מען אז ס'גענוג כדי לאכול בו אויף וויפיל מען דארף איינצוטונקען דעם ברויט וואס דאס איז סאך ווייניגער, ענטפערט די גמרא, התם, בחמרא מבשלא, ס'ווענדט זיך צו די וויין איז געקאכט צו נישט, טאמער די וויין איז געקאכט, וואס די דרך איז איינצוטונקען די ברויט אין וויין וואס איז געקאכט, דעמאלטס דארף מען נישט אזא גרויסע שיעור ווי א האלבע לוג, אבער רב האט גערעדט אויף וויין וואס איז נישט געקאכט, וואס דאס איז געמאכט אויף צו טרינקען, דעמאלטס דארף מען האבן א האלבע לוג, וואס טייטשט צוויי רביעית'ן, א רביעית פאר יעדע סעודה. זאגט די גמרא אמר מר, מיר האבן געזען, חומץ כדי לטבל בו, אז די שיעור פון חומץ פון עסיג איז וויפיל מען דארף פאר סעודות איינצוטונקען אין דעם, זאגט די גמרא, אמר רב גידל אמר רב, האט ר' גידל אמר רב מסביר געווען כדי לטבל בו מזון שתי סעודות של ירק, וואס טייטש דא רעדט זיך א מענטש וואס גייט עסן א סעודה נאר פון ירקות, ער עסט נישט קיין ברויט דא ביי די סעודה ער עסט נאר ירקות, מילא עסט מען גאר אסאך ירקות, און צו די ירקות נוצט מען חומץ, וויפיל חומץ מען נוצט אויף אזא סארט סעודה, פון די מזון שתי סעודות רעדט מען פון צוויי סעודות פון ירקות, איכא דאמרי איז דא וואס זאגן ניין, די שיעור איז סאך ווייניגער, אז אמר רב גידל אמר רב ירק הנאכל בשתי סעודות וואס טייטש מ'רעדט פון א געהעריגע סעודה וואס מ'עסט ברויט און משך די סעודה עסט מען אויך ירקות און די ירקות טובל'ט מען אין חומץ די חומץ וואס מ'דארף דאס איז די מזון שתי סעודות וואס דאס איז סאך ווייניגער ווי א סעודה וואס מ'עסט נאר ירקות זאגט די גמרא ווייטער אמר מר מיר האבן געזען אין די ברייתא זיתים ובצלים כדי לאכול בהן מזון שתי סעודות וויפיל מען דארף, אויף אויך אויף צוויי סעודות איינצוטונקען דעם די ברויט. זאגט די גמרא ובבצלים מי מערבין, מעג מען דען נוצן בצלים, צוויבל, אויף צו מאכן עירובי תחומין והתניא מ'האט געלערנט א ברייתא אמר רבי שמעון בן אלעזר, פעם אחת שבת ר' מאיר בערדיסקא, ר' מאיר איז אמאל געווען אין שטאט ערדיסקא, ובא אדם אחד לפניו, ס'געקומען דארט א מענטש אמר לו, האט געזאגט פאר ר' מאיר רבי, עירבתי בבצלים לטיבעין, כ'האב געמאכט עירובי תחומין מיט בצלים, מיט צוויבל, וואס טייטש איך וואוין אין טיבעין, ערדיסקא איז ווייט פון טיבעין מער פון א תחום שבת, און מילא דער איד האט זיך באנוצט מיט עירובי תחומין צו קענען אנקומען דארט צו ערדיסקא צום שיעור פון ר' מאיר צו וואס, און במילא איז ער ארויס פון תחום שבת על סמך די עירובי תחומין וואס ער האט געמאכט אויף צוויבל, והושיבו ר' מאיר בארבע אמות שלו, און ר' מאיר האט אים נישט געלאזט ארויסגיין פון זיין ד' אמות, פארוואס ר' מאיר האט געהאלטן אז די עירובי תחומין איז נישט קיין גוטע עירובי תחומין, זעהן מיר אז די עירובי תחומין וואס איז געמאכט פון צוויבל איז נישט קיין עירובי תחומין, איז ווי אזוי האט מען געזעהן אין א ברייתא אז יא? זאגט די גמרא לא קשיא, הא בעלים, הא באימהות, ס'ווענדט זיך וועלכע חלק פונעם צוויבל מען נוצט, טאמער מען נוצט די בלעטלעך די גרינע בלעטלעך וואס שטעקן זיך ארויס, דאס איז מזיק פאר א מענטש, און במילא טאר מען דאס נישט נוצן אויף עירובי תחומין, און דאס איז געווען די מעשה מיט ר' מאיר. מה שאין כן אין די ברייתא וואס מען האט געזען אז מען מעג יא מאכן עירובי תחומין מיט בצלים, רעדט זיך אויף די עיקר בצל די עיקר צוויבל וואס דאס איז נישט מזיק, איז במילא אז ראוי לאכילה קען מען עס אוודאי נוצן אלס עירובי תחומין, זאגט די גמרא דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט קלאהר אכל בצל והשכים ומת, טאמער איינער עסט צוויבל און שטייט אויף אינדערפרי און שטארבט, אין אומרין ממה מת פרעגט מען נישט פון וואס ער איז געשטארבן, ווייל ס'איז פשוט ער איז געשטארבן פונעם צוויבל, ואמר שמואל אויף דעם האט שמואל געזאגט לא שנו אלא בעלים דאס איז נאר אויף די בלעטלעך אבל באמהות לית לן בה אבער די עיקר צוויבל אוודאי שאדט נישט ובעלים נמי לא אמרן די זעלבע זאך ביי די בלעטלעך דאס מ'זאגט אז די בלעטלעך שאטן איז אויכעט נאר אלא דלא אבציל זירתא נאר טאמער ס'איז נישט געוואקסן א זרת זרת דאס איז פון די גראבע פינגער ביז די קליינע פינגער א האלבע אמה אבל אבציל זירתא טאמער ס'איז שוין געוואקסן אזוי לאנג א האלבע אמה לית לן בה איז עס שוין מער נישט קיין סכנה אמר רב פפא לייגט רב פפא צו לא אמרן אלא דלא אישתי שיכרא דאס איז אויכעט נאר טאמער די מענטש האט נישט געטרינקען קיין ביר אבל אישתי שיכרא טאמער ער עסט עס און ער טרינקט מיט דעם ביר לית לן בה איז אויך נישט דא ביי דעם א סכנה, זאגט די גמרא תנו רבנן מ'האט געלערנט אין א ברייתא, לא יאכל אדם בצל מפני נחש שבו, א מענטש זאל נישט עסן די חלק פונעם בצל וואס מ'האט יעצט געזען ס'א סכנה, ווייל ס'איז דא אין דעם גאר א שארפע חלק אין דעם, אזוי ווי די גיפט פון א שלאנג, ומעשה ברבי חנינא שאכל חצי בצל, ס'איז געווען א מעשה מיט רבי חנינא וואס האט געסן א האלבע צוויבל וחצי נחש שבו, און אין דעם איז געווען די שארפע חלק וואס מאכט קראנק,

מען מעג עס נוצן אויף עירובי תחומין דאס איז איין זאך, און נאך האט ער געזאגט אז ס'פסל'ט א מקווה מיט דרײַ לוג, וואס טייטש די דין איז אז ווען מען פילט אן א מקווה אין די ערשטע מ' סאה טאר נישט זיין אריינגעמישט קיין מים שאובים, טאמער מען מישט אריין מים שאובים דרײַ לוג אין א מקווה, וואס טייטש ווען מען פילט אן א מקווה פאר ס'איז אנגעקומען צו מ' סאה פון מי גשמים, נעמט מען מים שאובים מים שאובים דאס איז וואסער וואס איז נישט קיין מי גשמים נישט ס'האט אראפ גערעגנט פון הימל, נאר מ'האט עס אריינגעלייגט אין א כלי, און פון די כלי נעמט מען די דריי לוג מ'גיסט עס אריין אינעם בור פונעם מקווה, פאר ס'איז דא דארט מ' סאה מי גשמים, ווערט די גאנצע מקווה פסול. יעצט די דין איז נאר געזאגט געווארן ביי מים שאובים, טאמער איינער וועט נעמען למשל מי פירות און אריינגיסן אינעם מקווה פסל'ט עס נישט די מקווה, און דאס זאגט רבי זירא אמר שמואל אז די ביר האט א דין פון מים שאובים היות עס איז רוב וואסער, האט עס א דין פונקט ווי וואסער, האט עס א דין ווי מים שאובים, ס'פסל'ט א מקווה. פרעגט די גמרא, מתקיף לה רב כהנא? האט רב כהנא א קשיא געפרעגט, פשיטא, ס'איז דאך פשוט אז ס'האט א דין פון מים שאובים, וכי מה בין זה למי צבע, וואס איז א חילוק צווישן דעם און קאלירטע וואסער, דתנן אזוי ווי מען האט געלערנט אין א משנה, ר' יוסי אומר, מי צבע פוסלין את המקווה בשלושה לוגין, אז יעדע וואסער מיט א קאליר פסל'ט א מקווה מיט דריי לוג, פארוואס ווייל די קאליר טוישט דא גארנישט ס'הייסט נאך אלץ וואסער, און ממילא ביר וואס איז אויכעט רוב וואסער, עט אוודאי פסל'ן א מקווה מיט דריי לוג, זאגט די גמרא אמרי ניין, ס'יא דא א חידוש פארוואס התם מיא דצבעא מיקרי, הכא שיכרא איקרי, דארט ווערט עס גערופן קאלירטע וואסער, דא הייסט עס בכל זאת ביר, און ממילא איז א חידוש אז עס האט טאקע א דין ווי וואסער און ס'פסל'ט א מקווה. זאגט יעצט די גמרא בכמה מערבין, וויפיל ביר דארף מען אויף מזון שתי סעודות, סבר רב אחא בריה דרב יוסף קמיה דרב יוסף למימר, האט רב אחא, די זון פון רב יוסף, געוואלט זאגן פארן טאטן רב יוסף, בתרין רבעי שיכרא, וואס טייטש מיט צוויי מאל א פערטל קב ביר, יעדע קב האט אין זיך פיר לוג, צוויי מאל א פערטל קב, צוזאמען איז דאס פונקט צוויי לוג, מיט צוויי לוג ביר, דאס איז מזון שתי סעודות, ברענגט ער א ראיה טאקע אז דאס איז די שיעור, כדתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה אין מסכת שבת רעכנט אויס וואס איז די שיעור פון געוויסע מאכלים וואס מען איז חייב אויף דעם אויף הוצאה, הוצאה אז ווען מען טראגט ארויס א מאכל אדער א משקה, פון איין רשות צו א צווייטע רשות פון רשות היחיד צו רשות הרבים אדער פארקערט איז מען חייב נאר טאמער עס איז א געוויסע שיעור טאמער עס איז א שיעור חשוב און די משנה רעכנט דארט אויס די שיעורים זאגט די משנה אזוי המוציא יין איינער וואס טראגט ארויס וויין פון א רשות היחיד צו רשות הרבים אדער פארקערט איז די שיעור איז כדי מזיגת הכוס וויפיל וויין מען דארף האבן כדי מוזג צו זיין א כוס וואס טייטש כדי מוזג צו זיין א כוס איז אמאליגע צייטן האט מען נישט געטרינקען קיין רויע וויין נאר מען האט אויסגעמישט וויין מיט וואסער און אזוי האט מען עס געטרינקען מען האט עס מוזג געווען וויאזוי פלעגט מען עס אויסמישן? מען האט גענומען א פערטל וויין און דריי פערטל וואסער, וואס טייטש דריי חלקים וואסער פאר יעדע חלק וויין, און דאס איז געווען א כוס מזוג, און ממילא וויפיל וויין מען דארף אויף מזוג צו זיין א כוס, דאס איז די שיעור פון וויין וואס מען איז חייב אויף הוצאה, ותנא עלה, און די ברייתא זאגט דארט כדי מזיגת כוס יפה, וואס טייטש וועלכע סארט כוס רעדט מען דא א כוס יפה, מאי כוס יפה? כוס של ברכה, א כוס וואס מען נוצט אויף צו בענטשן דאס איז א כוס יפה. ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, כוס של ברכה צריך שיהא בו רובע רביעית, וואס טייטש די גלעזל וואס מען נוצט אויף בענטשן דארף זיין אין דעם וויין רובע רביעית, דהיינו אזוי, רביעית דאס איז א פערטל פון א קב, רובע רביעית איז א פערטל פון דעם, יעדע קב איז פֿיר לוג, קומט אויס אַ פֿערטל פֿון אַ קבֿ איז אַ לוג. פֿון די לוג, אַ פֿערטל דאַרף זײַן ווײַן און דער רעשט איז וואַסער, ס'טײַטש כּדי שימזגנו ויעמוד על רבֿיעית. טאָמער מע װעט נעמען אַ פֿערטל לוג און מע װעט עס אויסמישן מיט וואַסער, איז צוזאַמען װעט עס זײַן אַ פֿערטל קו, וואָס טײַטש צוזאַמען װעט עס זײַן אַ גאַנצע לוג. אַ פֿערטל לוג ווײַן און דרײַ פֿערטל לוג וואַסער צוזאמען האמער א גאנצע לוג פון די וויין אויסגעמישט מיט וואסער, דאס איז די כוס של ברכה, און כדרבא, אזוי ווי רבא האט געזאגט דאמר רבא כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא, אז וויין, גוטע וויין איז נאר ווען ס'איז אויסגעמישט מיט דריי פערטל וואסער, און במילא, א פערטל לוג וויין, דריי פערטל וואסער, צוזאמען האמער דא א לוג א כוס של ברכה. יעצט. וקתני סיפא, אין די סיפא פון די משנה שטייט דארט אויף די שיעור היצאה, וואס טייטש, אין די רישא אין די משנה האבן מיר געזען אז די שיעור הוצאה פון וויין איז וויפיל וויין מען דארף האבן אויף א כוס של ברכה, וואס יעצט האבן מיר געשמועסט, דאס איז א פערטל לוג, זאגט דארט די משנה ווייטער, ושאר כל המשקין, אלע אנדערע משקאות נישט קיין וויין, איז ברביעית, און די שיעור איז א רביעית הקב וואס טייטש א גאנצע לוג, וכל השופכין, און וואסער וואס איז נישט ריין איז אויכעט ברביעית א פערטל קב וואס טייטש ביי אלע אנדערע זאכן איז די שיעור א לוג, ביי וויין איז די שיעור א פערטל לוג, און במילא פירט רב אחא אויס די ראיה מדהתם על חד ארבע, הכא נמי על חד ארבע, אזוי ווי מען זעט דארט וואס איז די יחס וואס איז די שיעור פון וויין לעבן אנדערע משקאות, איז וויין איז א פערטל לוג, אלע אנדערע משקאות, איז פיר מאל אזוי פיל איז א גאנצע לוג און במילא זאגט רב אחא דא אויך. דא האט מען געזען ביי א עירוב האט מען דאך געזען רב האט געזאגט וואס איז די שיעור פון וויין וואס מען דארף האבן כדי יוצא צו זיין עירובי תחומין האט רב געזאגט צוויי פערטל לוגס וואס טייטש א האלבע לוג און במילא ביר וואס ביר איז אזוי ווי שאר כל המשקין איז ביר וועט זיין די שיעור פיר מאל אזוי פיל וויפיל איז דאס צוויי לוג און פון דא האט רב אחא גענומען אז די שיעור פון ביר איז צוויי לוג זאגט די גמרא ולא היא די ראיה איז נישט קיין ראיה, ווייל התם הוא דבציר מהכי לא חשיב, דארט לענין הוצאה איז טאקע, זאגט דארט די משנה די שיעור פון הוצאה פון ביר עט טאקע זיין פיר מאל אזויפיל ווי וויין, ווייל ווייניגער פון דעם, ווייניגער פון א לוג איז נישט חשוב, און במילא מען דארף האבן א חשיבות כדי עובר צו זיין אויף הוצאה, אבל הכא לא, דעבידי אינשי דשתו כסא בצפרא וכסא בפניא וסמכי עילויהו, וואס טייטש דא? ביי אונז איז נישט די שאלה וואס איז א שיעור חשוב וואס נישט, ביי אונז איז די שאלה וויפיל איז מזון שתי סעודות, און במילא מאכט זיך אמאל מענטשן טרינקען ווייניגער פון די שיעור ביר, מענטשן טרינקען ווייניגער ווי צוויי לוג ביר משך א סעודה, נאר וואס דען מען טרינקט א רביעית לוג אינדערפרי און א רביעית לוג ביינאכט, וואס טייטש מען טרינקט אלעס צוזאמען א האלבע לוג, און במילא איז נישט קיין ראיה פון הוצאה דא אהער. זאגט די גמרא ווייטער יעצט. תמרים בכמה, וויפיל איז די שיעור פון עירובי תחומין טאמער מ'וויל מאכן פון תמרים, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט תמרים בקב, אז די תמרים די שיעור פון תמרים איז א קב, אמר רב יוסף מנא אמינא לה, פון ווי ווייס איך ווי איז א ראיה, דתניא ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, אכל גרוגרות, טאמער א ישראל א זר, עסט תרומה פון א כהן בשוגג דארף ער צוריק צאלן פארן כהן וואס ער האט געגעסן, יעצט טאמער ער האט געגעסן גרוגרות, גרוגרות דאס איז אויסגעטריקענטע תאנים, אויסגעטריקענטע פייגן, און ושילם און ער צאלט צוריק, ער צאלט נישט צוריק די זעלבע מין, נאר ער צאלט צוריק תמרים, איז דעמאלטס תבוא עליו ברכה, זאל ער זיין געבענטשט, און אויף דעם פרעגט די גמרא היכי דמי, אין וועלכע ציור רעדט די ברייתא, אילימא לפי דמים, אז ער צאלט צוריק די ווערט וואס ער האט געגעסן, וואס טייטש דאכל מיניה בזוזא, וקא משלם ליה בזוזא, ער האט געגעסן א זוז, וואס טייטש ער האט געגעסן תאנים פייגן וואס איז ווערט א זוז, און ער האט צוריק געצאלט תמרים וואס איז ווערט א זוז, איז אויב אזוי מאי תבוא עליו ברכה, וואסערע ברכה קומט אים, בזוזא אכל בזוזא קא משלם, ער האט געגעסן א זוז, ער האט צוריק געצאלט א זוז, דער כהן האט גארנישט פארדינט פון דעם וואס ער האט אים צוריק געצאלט א צווייטע מין, אלא לאו, נאר וואס דען מוז מען זאגן, אז לפי מידה, ער האט נישט צוריקגעצאלט די ווערט, ער האט נישט געקוקט אויפן ווערט, נאר ער האט געגעסן א געוויסע מאס, און צוריקגעצאלט די מאס, אז וואס, דאכל מיניה, גריוא דגרוגרות, דשויא זוזא, ער האט געגעסן א געוויסע מאס גרוגרות און פייגן וואס איז ווערט א זוז, און ער געט אים צוריק די זעלבע מאס פון תמרים וואס איז ווערט סאך מער, וקא משלם ליה גריוא דתמרים דשוי ארבעה, וואס די זעלבע מאס פון תמרים, תמרים איז פיר מאל אזוי טייער, לכאורה, אין יענע אין יענע ציור איז די תמרים סאך טייערער ווי די תאנים וואס ער האט געגעסן, און אויף דעם וקתני תבוא עליו ברכה, אלמא זעהן מיר דאך דא אז תמרים עדיפי, אז תמרים איז טייערער חשוב'ער פון גרוגרות'ן, תמרים איז בעסער פון תאנים, און במילא אז אונז האמיר שוין געזעהן אז די שיעור פון גרוגרות ביי עירובי תחומין איז א קו, אזוי ווי מ'האט געזעהן איינע פון די זאכן וואס די משנה האט פריערט אויסגערעכנט לגבי מעשר עני די שיעור פון מעשר עני וואס מען דארף געבן איז געווען דארט א קו פון גרוגרות, רב האט געזאגט וכן בעירוב, זעהן מיר אז די שיעור פון גרוגרות פון תאנים איז א קו, איז אז תמרים איז חשוב'ער פון גרוגרות, איז אויך א קו די שיעור, וואס טייטש לפחות א קו, קען זיין ווייניגער אויכעט, אבער מער פון א קו דארף מען נישט ווייל תמרים איז חשוב'ער פון תאנים. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט ניין, ס'מוז נישט זיין ס'איז חשוב'ער, איי טאמער ס'איז נישט חשוב'ער, זיי מיר מסביר די תבוא עליו ברכה, זאגט ער לעולם דאכל מיניה בזוזא וקא משלם בזוזא, ער האט געגעסן א זוז פון תאנים און צוריק געצאלט א זוז פון תמרים, און וואס איז די ברכה וואס קומט אים, ווייל וקא משלם ליה מידי דקפץ עליה זבינא, ער האט צוריק געצאלט א זאך וואס ס'איז דא ווייניג וואס מענטשן זוכן צו קויפן, וואס טייטש תמרים איז דא ווייניגער ווי תאנים, און במילא אפילו ס'ווערט די זעלבע און אפילו ס'איז די זעלבע חשוב, ווי נישט ווי, ער האט געגעבן פארן כהן עפעס א זאך וואס איז שווער צו טרעפן, איז פאר דעם תבוא עליו ברכה ווייל מענטשן זוכן דאס, און במילא דער כהן האט עס פארדינט, אבער אוודאי קען זיין זענען ביידע די זעלבע ווערד, און נאך מער עס קען זיין ס'איז ווייניגער ווערד, און במילא ווייסט מען נישט די שיעור פון תמרים. זאגט די גמרא ווייטער, שתיתא, שתיתא דאס איז אזא מאכל וואס מען מאכט פון מעהל פון אזעלכע תבואה, מען נעמט די תבואה, מען בראט עס, און נאכדעם מאכט מען פון דעם מעהל, מיט דעם מעהל מישט מען אויס מיט האניג, מען מאכט פון דעם שתיתא, וויפיל איז די שיעור פאר עירובי תחומין אמר רב אחא בר פנחס,

ואי ליכא כבויי דרעייתא טאמער ער קען עס נישט טרעפן איז לייתי סוגייני דערבתא זאל ער נעמען די צווייגלעך די דינע צווייגלעך פון א ערבה בוים ונכבי' און ער זאל עס פארברענען מאכן פון דעם קוילן אדער פון די גללים אדער פון די צווייגלעך און בראטן די פלייש אויף דעם וניכול און אזוי עסן די פלייש פון די רעכטע שוק פון אן אייל ונשתי בתריה חמרא מרקא און ער טרינקען זאל טרינקען נאכדעם וויין וואס איז מזוג וואס מען האט פריערט געזען וואס איז אויסגעמישט מיט וואסער און אזוי דאס העלפט פאר א שוואכע הארץ. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, כל שהוא לפתן כדי לאכול בו, יעדע סארט מאכל וואס מען עסט בדרך כלל מיט ברויט, איז די שיעור פון דעם מאכל אויף מזון שתי סעודות איז וויפיל מען נוצט ביי נארמאל ביי א סעודה מיט ברויט, למשל אז מיט ברויט נוצט מען איך ווייס א געוויסע מידה וואס ביי נארמאל ביי א סעודה נוצט מען אזויפיל, איז וויפיל מען נוצט אויף צוויי סעודות אזויפיל, דאס איז מזון שתי סעודות, אבער כל שאינו לפתן, אזא סארט מאכל וואס מען עסט נישט נארמאל ביי א סעודה צוזאמען מיט ברויט, איז כדי לאכול הימנו, דעמאלטס דארף מען דן זיין די מאכל פאר זיך, און במילא מזון שתי סעודות איז צוויי סעודות נאר פון דעם מאכל, וואס טייטש א גאנצע סעודה געמאכט פון די מאכל, און די גמרא רעכנט אויס בשר חי, רויע פלייש, כדי לאכול הימנו, רויע פלייש נארמאל עסט מען נישט ביי א סעודה, און במילא אז איינער וויל נוצן רויע פלייש אויף מזון שתי סעודות, וואס מען קען עסן רויע פלייש בדוחק, אבער דארף מען אוועקלייגן גאנצע צוויי סעודות פון רויע פלייש. בשר צלי, געבראטענע פלייש, דא איז דא א מחלוקת, רבה אמר כדי לאכול בו, רבה זאגט אז אזוי ווי מ'עסט עס צוזאמען מיט ברויט, ווייל געבראטענע פלייש עסט מען נארמאל ביי א סעודה, און ממילא וויפיל געבראטענע פלייש מ'נוצט ביי א סעודה, אזוי דאס הייסט מזון שתי סעודות, וויפיל מ'נוצט אויף צוויי סעודות, ורב יוסף אמר, רב יוסף זאגט ניין, אז געבראטענע פלייש איז אויכעט כדי לאכול הימנו, וויפיל ס'איז גאנצע צוויי סעודות נאר פון געבראטענע פלייש, נישט א סעודה פון ברויט וואס מען עסט אויך געבראטענע פלייש נאר נאר פון געבראטענע פלייש. זאגט די גמרא אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, מנא אמינא לה, כ'האב א ראיה אז די בשר צלי עסט מען אליין מען עסט עס נישט אינמיטן א סעודה נאר ס'איז א סעודה פאר זיך, ווייל דהני פרסאי אכלי טבהקי בלא נהמא, ווייל זעסט דאך די פרסים עסן געבראטענע פלייש אן קיין ברויט, אמר ליה אביי, זאגט אביי צו רב יוסף כ'פארשטיי נישט, ופרסאי הוו רובא דעלמא, די פרסים זענען עפעס רוב וועלט מ'איז קובע א מנהג לויט די פרסים, והתניא, מ'האבן מיר דאך געלערנט אין א ברייתא, וואס אין דער ברייתא גייען מיר זען אז מ'איז נישט קובע פאר איין מענטש וואס טוט זיך ביי א צווייטן, וואס טייטש דאס אז די פרסים עסן בשר צלי אליין און זיי עסן נישט אינמיטן א סעודה, מיינט נאך נישט אז רוב וועלט פירט זיך אזוי, און מ'פירט זיך נישט אזוי ביי אנדערע, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט בגדי עניים לעניים, בגדי עשירים לעשירים, וואס טייטש ס'איז דא א שיעור ווי גרויס דארף זיין א בגד כדי ס'זאל מקבל זיין טומאה, איז פאר א עני זאגט מען אז די שיעור פון א בגד איז דריי אצבעות אויף דריי אצבעות. ווייל עניים פלעגן זיך באנוצן מיט די קליינע שטיקלעך סחורה פון דריי אצבעות אויף דריי אצבעות צו מאכן לאטעס אויף זייער בגדים וואס האבן זיך צוריסן, עשירים מה שאין כן באנוצן זיך נישט מיט די לאטעס אויף זייער בגדים, און ממילא ביי עשירים איז די שיעור דריי טפחים אויף דריי טפחים, און ממילא זאגט אביי אבל בגדי עשירים לעניים לא, וואס טייטש מען זאגט נישט אז פאר א עני אז די שיעור איז ביי אים אויך דריי טפחים אויף דריי טפחים, ווייל אזוי טוט זיך ביים עושר, ביים עושר איז דאס די שיעור, נאר וואס דען? ביים עושר איז טאקע אזוי די שיעור, אבער פארן עני, די עני קריגט זיין שיעור פאר זיך, און ממילא דא אויך, דאס אז די פרסים עסן געבראטענע פלייש אן קיין ברויט, איז פאר זיי אפשר, עט זיין די מזון שתי סעודות נאר געבראטענע פלייש, אבער ביי אונז, וואס ביי אונז איז די מנהג נישט אזוי, איז אוודאי אנדערש, וכי תימא, זאגט די גמרא עסטו וועלן זאגן, הכא לחומרא והכא לחומרא, אז ניין מ'גייט אלעמאל לחומרא, און ממילא ביי בגדים, וואס טוט זיך וואס טייטש א עני וואס וויל זאגן אז די בגד פון ג' אצבעות על ג' אצבעות זאל נישט מקבל זיין טומאה פארוואס ווייל די עושר, ניין, ווילסט א קולא? קולא געב איך דיר נישט, נאר א חומרא. און ממילא פאר א עני זאג איך טאקע אז ג' אצבעות על ג' אצבעות איז מטעמא. מה שאין כן דא, לגבי עירובי תחומין, בין איך מחמיר, און ממילא אזוי וואס איך בין מחמיר, עב איך אויך מעסטן וואס טוט זיך ביי די פרסים, ביי די פרסים עסט מען עס אליין, דארפסטו אויך נוצן די גרעסערע שיעור, די שיעור פון מזון שתי סעודות אליין. זאגט אבער די גמרא איז דאך נישט אזוי, ווייל והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ר' שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט מערבין לחולה ולזקן כדי מזונו, אז ווען מען מאכט עירובי תחומין פאר א חולה אדער א זקן, דארף מען נוצן מזון שתי סעודות פון א חולה און פון א זקן, וואס דאס איז אסאך ווייניגער ווי די געהעריגע שיעור, ולרעבתן, און פאר א פרעסער איינעם וואס עסט אסאך, בסעודה בינונית של כל אדם, דארף מען אים נישט צוגרייטן מזון שתי סעודות גאר גרויסע אזוי ווי ער עסט נארמאל, נאר מען פירט זיך ווי רוב וועלט פירט זיך, און ממילא דא אויך וואלט מען זיך געדארפט פירן ווי רוב וועלט פירט זיך, רוב וועלט עסט נישט בשר צלי אליין, ממילא וואס עפעס פירט מען זיך אזוי ווי די פרסים, זאגט די גמרא טאקע קשיא, די קשיא בלייבט שווער.